כללות ענין פון וואקסן און פון חינוך פון קינדער באשטייט אין אל תקרי. בשעת מען נעמט א קינד און מען וויל אים מדריך זיין, איז די הדרכה אמיתית באשטייט אין דעם אז מען זאגט אים אז אף על פי וואס ער זעט אז אים ווילט זיך ענין פלוני

דאס פון אויבן איז דאס זיס, אבער פירן פירט דאס פונקט צו דעם היפך פון זיסקייט, ביז צו די תכלית הירידה און היפך פון פון נופת. ועל דרך זה אז מען באווייזט אים א עפעס און מבאר עפעס א ענין ארום אים אין וועלט, זאגט מען אים אויכעט ער זאל וויסן זיין

זאגט מען אים אבער אל תקרא בראשית נאר ברא שית, די וועלט האט א שית ויסוד שממנו הושתת העולם, דאס איז געבויט געווארן אויף א יסוד, און וואס איז דער יסוד ווי שטייט דערנאך ברא אלקים, און ווי אויכעט ווי בפשטות ברא שית ווי די גמרא, מפרשי הגמרא און גמרא טייטשן דאס אויף אז דאס איז די שיתין שבמקדש שעליהם הושתת העולם, אבן שתיה, און וואו געפינט זיך די יסוד העולם די שיתין געפינט זיך דאס אין בית המקדש, וואס דאס איז אויכעט אין די עניני החינוך ווי מען הייבט אן מיט אידישע קינדער און מען זאגט זיי אז זיי געהערן צו אתה בחרתנו צו עם חכם ונבון סגולה מכל עמי הארץ און דער ענין בזה איז אז בשעת מען גייט ארויס אין וועלט איז דאס אויכעט ונפלינו אני ועמך, מסביר זיין אים אז בשעת ער דאווענט אדער בשעת ער לערנט תורה איז ער אנדערש, דארף ער נישט צו האבן קיין חינוך אויף דערויף, דאס איז מובן מעצמו. דער חינוך באשטייט אז בשעת באכילתו ובשתייתו ובטיולו ובשינתו די אלע צען זאכן וואס דער רמב"ם רעכנט אויס איז ער אין אלע צען זאכן איז ניכר א חכם בזה, ווארום ער געהערט צו עם חכם ונבון, איז מען עם מסביר אז אל תקרא ער גייט ארויס אין וועלט און דערזעהט עניינים וואס זענען ראוי לאכילה ושתיה, איז צום אלעם ערשטן דארף ער מברר זיין צי דאס איז ווייזט זיך אויס אז מען מעג דאס עסן אז מען קען דאס עסן, אדער פאר א אידן איז דאס אסור. מיט די אלע עניינים וואס באווייזן אויף דעם פירוד אז סעם האט עס קיין שייכות ניט. די שייכות איז מער ניט אויף באווייזן אז ער געהערט צו עם חכם ונבון און ווייסט אז ס'האט עם קיין שייכות לאכילתו ושתיותו אל תקרי באופן הגלוי, נאר סעם זעט ווי דער ענין שטייט אין שולחן ערוך און אזוי פירט זיך. און אט דאס ווערט דער יסוד פון דעם חינוך, און סוף כל סוף פועלט מען עס אויכעט אין דער גאנצער הויז, אז ניט קוקנדיק וואס ס'איז דאך אדם חורש און אדם זורע וברכך הוי' אלקיך בכל אשר תעשה, איז פארוואס איז ער זורע, ווי די גמרא זאגט אין שבת, ניט דערפאר וואס פאר א יארן האט ער געזייט האט דאס געגעבן תבואה. אָדער פּירות האילן, דאָס איז געווען פאַר אַ יאָרן, דערנאָך איז ווערט בכל רגע ורגע אַ נייע וועלט. נאָר פאַרוואָס איז ער זורע, ס'איז אַ מאמין בחי העולמים, און דערפאַר איז ער זרעא? ניטאָ נאָך אַזאַ מין ענין בטבע ווי זרע וקציר. פאַרוואָס איז אָבער, וואָס דער חומש זאָגט אַז לא ישבותו. פארוואס איז ער אבער זורע אלס א איד און ניט אל תקרי דערפאר וואס דאס איז חוקות הטבע נאר דאס איז דערפאר וואס דאס איז מאמין בחי העולמים דערפאר איז ער זורע נעמט זיינע נכסים חיטים אדער שעורים וגרעינים ווארפט דאס אוועק אין קרקע און לאזט דאס צופוילט ווערן. היפך השכל לכאורה, פארוואס טוט מען דאס אזוי במנהגו של עולם, אז מען פרעגט ביי א ניט אידן זאגט ער די שאלה איז קיין שאלה ניט, ער האט געזען אז דאס איז לא ישבותו, אזוי איז געווען מיט א מיט א יאר צוריק מיט צוויי יאר צוריק און כל זמן דער עולם איז קיים איז לא ישבותו, ס'קומט צו א אידן זאגט מען אל תקרי חוקות הטבע דורך חוקות שמים וארץ וואס זיי זענען פארבונדן מיט חוקותי דורך דערויף וואס דער קינד נעמט אויף אויף זיך אן תורה איז אט דעמאלט ווערט ארץ שקטה ווארום לולא זאת איז ארץ יראה שאקלט זיך די וועלט וואס דערפאר איז אויכעט אז מען זעט אז די וועלט שאקלט זיך און מיום ליום ווערט דער שאקלען מיט די התדרדרות מיט די מצב בעולם אין אן אופן הפך הטוב הפך העליה, נאר אדרבה פארקערט איז די וועג לכל לראש מגביר זיין אין עניינים וואס אויף דערויף איז הושתת העולם, וואס דאס איז פארבונדן מיט דעם ענין פון בראשית ברא אלקים אז דער אייבערשטער האט באשאפן. און דערנאך ווערט דאס בורא עולם ומנהיגו בורא לשון יחיד אז די בריאה ווערט נתחדש בכל רגע ורגע מאין ואפס, ווי ער זאגט אין שער היחוד והאמונה בתחילתו פון תורת הבעל שם טוב, און דערנאך איז מען אזוי אויכעט משפיע אויכעט בעולם כולו.